ייִדישע פֿאָלקסביבליאָטעק, רעדנדיקע ביכער, פֿון שלום אַש, אַ פֿראַגמענט פֿון תּהילים-ייִד, געלייענט פֿון אַבא איגלפֿעלד. אַכצן יאָר זענען פֿאַרבײַ זינט מיר האָבן דאָס לעצטע מאָל יחיאלן באַגעגנט. היינט איז ער דער באקאנטער יאנעווצער רבי וואס דאס פאלק האט געקרוינט מיטן נאמען דער תהילים איד. ער איז צוריק געפארן אין זיין שטעטל אריין, ער איז געווארן רבי, און ר' עזריאל, דער איד מיט די אפגעפרוירענע פיס, וואס האט אים דער ערשטער דערקענט,

אין האַרבסט צעגיסט זיך עס און פֿאַרפֿלײצט דאָס שטעטל. אין די שטובן זיצן אָרעמע, באַשײדענע מענטשן, װאָס גײען אָן מיט זײער טאָג-טעגלעכער אַרבעט, בעל-מלאָכות, מענער-שנײַדער, קירזשנער, שוסטערס, בלעכערס, דאָרפֿסגײער און סעדער-ייִדן. אין הײַזל װאױנט ער אַלײן. האַלטן זיך אױף אַרום אים אָרעמע לײַט, אורחים. זיי ווייסן אז ביים תהלים איד קען מען שטענדיג א נדבה באקומען, און צו עסן און טרינקען פעלט אויך נישט. אפט מאל מאכט זיך אז א רייכער קצב ברענגט צום רעבן א מתנה א זייטל פלייש, די פישערס די גרעסטע העכטן קארפן, די ארענדארן די מילכיגער ברענגען אים עופות, פוטער, אייער, און נישט זעלטן טרעפט אז אויך די פויערים און פויערטעס פון די ארומיגע דערפער פארפארן מיט זייערע חולאים אויף די פורלעך שטרוי אויסגעבעט צום אידישן רעבן, לאזן זיי אים איבער א מענדל אייער אדער א זעקל קארטאפל, א בינטל ציבעלעס, שיקט דאס דער רבי אויפן הויף ארויס צו די ארעמע לייט. און וויפיל מאל קומט פון אן אנדער שטאט א באלעבאס צו פארן מיט א קוויטל הייסט דער רבי ער זאל די נדבות די ארעמעלייט צעטיילן וועט ער געהאלפן ווערן. האלטן זיך דעריבער תמיד ארום אים אויף מאות שנארערס וואס ווי קראען ארום א שטויס מיט תבואה, ווארום פאר זיך אליין בעדארף ער גארנישט, קודם כל איז ער אליין אן משפחה, ער האט אפילו א צווייט מאל חתונה געהאט נאכדעם ווי זיין ערשט ווייב רייזל איז געשטארבן אין קימפעט, ער האט געלעבט מיטן צווייטן ווייב א זעקס זיבן יאר, אפילו קינדער געהאט מיט איר וואס האבן זיך נישט געהאלטן. איין זון נאר איז איבערגעבליבן, וועלכער איז שוין איצט דערוואקסן, לערנט ער אין דער פרעמד אין א בית מדרש מיט אנדערע ישיבה בחורים, ער וויל נישט אויסכאווען קיין יחסנים אויף אידנ'ס חשבון זאגט ער. צום סוף אבער איז דער שלום בית צושטערט געווארן, די אישה וועלכע איז געווען מיט גרויס. פון גרויסן יחוס, א בת תלמיד חכם, א רבינ'ס א טאכטער, אפגעשטאמט פון בלויזן קיגל-פעט'ס רבנים פון טאטע'ס און מאמע'ס צד, האבן דורכאויס געוואלט פירן גרויסן שטאט. זי איז צו דעם געוואוינט געווען פונדערהיים, ביי איר פאטער דעם רעבן, ווי אויך ביי איר ערשטן מאן, וועלכער איז געווען א רעבינ'ס אן אייניקל. יחיאל אבער, געוואוינט צו א באשיידן ארעם לעבן, האט נישט געקאנט שלום מאכן מיט דעם פאראד וואס זיין ווייב האט געוואלט איינפירן, ער האט זי דעריבער פארלאזט און געוואוינט אין בית המדרש צוזאמען מיט די ארעמעלייט, סוף כל סוף איז געקומען צו א גט. פון דענסמאל אן לעבט יחיאל אן א ווייב. די למדנישע און רבנישע וועלט האט אפילו גרויס תרעומות אויף אים, שרוי בלא אישה. א איד אן א ווייב איז אן דער שכינה. אבער יחיאל מאכט זיך נישט דערויס, מיין משפחה זענען די ארעמעלייט, און ער איז שוין פון דענסמאל אן געבליבן אליין, האט זיך געקליבן ארום אים די ארעמקייט און די פארלאזנקייט, גענעכטיגט אין זיין בית מדרש און זיין שטוב, דערגאנגען צו זיין בעט, באלאגערט זיין טיש, זי די ארעמקייט און פארלאזנקייט איז געווארן זיין ווייב און זיין מוטער, מיט איין ווארט זיין משפחה וואס ער האט געטיילט מיט איר זיין לעבן. אויף די ימים טובים וואס דער אנגעלויף ביי דעם תהילים-איד ווערט זייער גרויס, נעכטיגן זיי אין די קאמערן און אין די שטאלן וואס זענען ארויסגעוואקסן ארום דעם שטעטל. אויפן הויף מאכן זיי א פייער און שטעלן ארויף א קעסל מיט געקעכטס צו קאכן. יחיאל האט געגעסן פון זייער געקעכטס וואס זיי האבן פאר אים אין שטיבל אריינגעבראכט. נאָר נישט אָרעמע לײַט אַלײן זענען אַרום אים. עס האָט זיך געקליבן אַרום אים כּלערלײ פֿאַרלאָזענע מענטשן, עס האַלטן זיך אױף אַרום אים נאַראָנים און משוגעים. אײנער, חײם נאַר, אַ הױכער יונג מיט אַן אױסגעשטרעקטן האַלדז װי אַ שטעקן, אָנגעטאָן אין אַ מאָדנעם קאַפּעלושל, האָט זיך גענומען דאָס רעכט דעם רבין מוסר צו זאָגן, צו זידלען אים, צו שטראָפֿן און פֿאַרשעמען אים בפֿני כּל עם ועדה, פֿאַר אַלעמען אין די אױגן. קודם כל האט ער יחיאל נישט אנדערש גערופן נאר ביי זיין צונאמען יחיאל דארפסיונג. וואס מיינסטו אז דו ביסט געווען א פעקל טרעגער פאר די פויערים אויף די דערפער קענסטו שוין זיין א רב? זאגט ער צום רעבן ווען דער רבי פראוועט טיש די חסידים און די אורחים האבן אים געוואלט שלאגן פאר אזעלכע רייד. יחיאל לאזט אים נישט קיין שלעכטס טון. און יעדן מאָל, ווען עס האָט ווער דעם נאַר אַ נבֿלה געטאָן, האָט ער אָנגעהויבן הויך צו רופֿן, טאַטע! טאַטע! און יחיאל איז געקומען צו לויפֿן פֿון זײַן שטיבל. מען האָט געוווּסט, אַז דער רבי איז דעם נאַר זייער מקרבֿ, ער האַלט אים נאָענט בײַ זײַן טיש, ער גיט אים דעם ערשטן ביסן שיריים, האָט מען דעם נאַר געדולדעט און איבערגעטראָגן פֿון אים אַלע צרות, וואָרום ווי נאַריש ער איז נישט געווען, איז ער דאָך אויף אזוי פיל קלוג ער זאל וויסן אז עס איז ביים תהלים־איד א יחוס צו זיין א נאר און ער האט געצויגן נוצן פון זיין פריווילעגיע. ער פלעגט זיך דערלויבן פרייקייטן וואס קיין אנדערער האט זיך נישט דערלויבט אז ער האט שוין דעם רעבן אליין געקאנט זאגן אלצדינג, ווער איז דען שוין ניצל געווארן פון זיין צינג? פון פרימארגן אן האבן אין דעם פאדערשטיבל געווארט אויף אים נויטבאדערפטיגע מיט פאפירענע קוויטלעך אין דער האנט. די טיר האט געהיט דער אלטער עזריאל, אויסגעמאגערט, א סקעלעט, מיט ביינער איבערגעצויגן מיט הויט און באוואקסן מיט גרויע האר, איינגעקורטשעט, אויפגעגעסן פון אלטקייט, איז ער געזעסן, ר' עזריאל, ביי א קליין טישל הארט ביי דער וואנט, און ביי דעם שיין פון א ברענעדיגן ליכט, האָט ער פֿאַר אידן אָדער ווײַבער קוויטלעך געשריבן מיט אַ ציטערדיקער האַנט. יעדער האָט אַרײַנגעלייגט אַ גראָשן אין אַ טעלערל, וואָס איז געשטאַנען פֿאַרן שמשׂ. מען האָט אין עזריאלס טויבע אויערן אַרײַנגעשריגן דעם אייגענעם נאָמען און דעם נאָמען פֿון דער מאַמען, די בקשה אָדער די קרענק, וואָס מען האָט געזוכט פֿון איר געהאָלפֿן צו ווערן.

אין א טוך א פארשטיקט געוויין ארויס, טאטע אין הימל, מיין ארעמע שוואלב! ביז עזריאל דערמוטיגט איר מיט אן אויפהייב פון זיינע ברעמען, שאא, שטיל, דער רבי! אויף דער צווייטער זייט טיר, איינגעהילט אין זיין טלית איבערן קאפ, שטייט יחיאל און גראבט זיין פנים מיט דעם האלץ איין. ער האט נישט געדאווענט, ווארום עס איז שוין נאכן דאווענען.

און ער האט גאט געבעטן אז ער זאל אויפעפענען זיין הארץ עס זאל קענען ארייננעמען אין זיך די אלע ליידן און צרות וואס ווארטן אויף אים הינטער דער טיר. ער האט זיך דערמאנט אז רבי לוי יצחק בערדיטשעווער וועלכער האט אריינגענומען דעם צער פון א אידן אין זיין הארץ און נישט פריער ארויסגעלאזט ביז גאט האט אים נישט געהאלפן. ער האט זיך דערמאנט אז רבי נחמן ברסלבער וועלכער פלעגט זיין הארץ צעברעכן פארן רבונו של עולם און זיין טלית איז געווארן אדורכגענעצט פון טרערן. ער האט זיך דערמאנט אז ר' פנחס קאריצער וועלכער זאגט אין מדרש פנחס, גאט איז כולל אלע נשמות צוזאמען, אין יעדער נשמה געפונען זיך אלע נשמות, ווען דער מענטש טוט תשובה טוען אלע מענטשן תשובה, זיי וואס זענען געשטאנען אויף אזא מדריגה זענען געווען ראוי פאר עבודת הקודש, ווארום זייער הארץ איז געווען איין ברענענדיג פייער מיט ליבע פאר אידן. אבער ווער איז ער און וואס איז ער אז ער זאל ראוי זיין איינצושטעלן זיך פאר ישראל? נאר ער דערמאנט זיך אן דעם פסוק קרוב אדוני לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע, גאט איז נאנט צו די צעבראכענע הערצער און די געפאלענע געמיטע העלפט ער, און ער האט זיך געמיט זיין הארץ צו ברעכן כדי צו פילן זיך קליין כדי ער זאל אין זיך פילן די נאנטקייט פון גאט. פּלוצלינג הױבט ער אױף די הענט און שרײַט אױס פֿון זײַן װינקל מיט אַ פֿרײלעך קול, לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי! גאָט, באַשאַף מיר אַ רײן האַרץ און אַן אױפֿריכטיק געמיט באַנײַ אין מיר! אַז ער האָט דערפֿילט דעם לב טהור, האָט ער זיך געװאָרפֿן אױף דער פּאָדלאָגע, געקישט די שוועל וואס ישראל וועט איבער איר אדורכגיין, געקישט די מזוזה, די לייסטלעך, און אויסגערופן מיט אויפגעהויבענע הענט, הייליג פאלק ישראל וואס דו טראגסט מיט ליבע אלע פיילן פון גאט פון זיין ליבן נאמענס וועגן, גוט מארגן דיר הייליג פאלק ישראל. ער האט אויפגעשלאסן דעם שלאס פון די טיר און געזאגט, אזוי ווי איך עפן די טיר פאר דיר, אזוי זאל גאט אויפעפענען די טויערן פון רחמים פאר דיינע טרערן ישראל.

חסידים און למדנים האלטן נישט פון אים ביזן היינטיגן טאג, מען האט נאר דרך ארץ פאר אים, מען ווייסט אז ער איז זייער אן ערליכער איד, א גרויסער אוהב ישראל, און ווייל דער קאצקער זכר צדיק לברכה וואס האט אמאל מיט יארן צוריק פון אים געהאלטן און אים מקרב געווען, פאלט נאך צוריק א גלאנץ אויף יחיאל'ן ביזן היינטיגן טאג. דערפאר אבער האט דאס נויטבאדערפטיגע פאלק געגלויבט אין אים, זיין שם האט זיך פארשפרייט איבער דער גאנצער געגנט ארום, אז ער האט א געבענטשט מויל און א מזל'דיגע האנט. קומט צו אים א איד וואס האט געדינגען דעם סאד אין א פריצ'ס הויף, דעם לעצטן גראשן זיין טאכטער'ס נדן האט ער אין סאד אריינגעשטעקט. דריי הונדערט גילדן, ווען ער האט אים געדינגען, נאך פסח צייט איז די וועלט געווען שיין, אלע ביימער זענען געווען באדעקט מיט בליעכץ, א מחיה צו זען. האבן זיך אבער איצט געמאכט אין מיטן ספירה צייט, ווי מיר האלטן, קעלטן און ווינטן, איז ער געקומען צום רעבן בעטן אז דער ווינט זאל קיין שליטה נישט האבן איבער זיינע אומצייטיגע בארנעלעך און זאל דאס פריצייטיגע אויבסט פון די ביימער נישט אראפשיטן. דאָס אַלץ האָט עזריאל דער שמשׂ אין קװיטל פֿון דעם ייִדנס װעגן אױף ייִדיש-טײַטש אױפֿגעשריבן און האָט צוגעגעבן דעם ייִדנס נאָמען און דעם נאָמען פֿון זײַן מוטער. יחיאל, װעלכער איז געזעסן בײַם טיש, האָט אױפֿגעדעקט זײַן פּנים פֿון טלית. ערשט איצט האָט מען געזען, אַז זײַן בערדל איז דורך די אַכצן יאָר, װאָס מיר האָבן אים נישט געזען, פֿאַרשנײט גרױ געװאָרן. ער זעהט שוין אויס ווי אן אלטער איד, איינגעבויגן איבער דעם קוויטל שאקלט ער זיך דעריבער ערנסט און פארטראכט. מיין ליב קינד זאגט ער צום אידן, א גרויסע בקשה פארלאנגסטו פון רבונו של עולם, א גרויסע בקשה, קיין פריצייטיגע בארנעלעך פון די ביימער נישט אראפצושיטן, נישט נאר ביי דיר, נאר ביי קיין שום מענטשן נישט געדאכט. נא, דא האסטו א תהילימ'ל, וועלן מיר ביידע תפילה טון, און סיי דיינע סיי אנדערע אומצייטיגע פרוכט זאל דער שטורעם ווינט נישט אראפרייסן. איך מיטן רעבן? מיך האט מען נישט געלערנט, קרעכצט דער איד פארשעמט. שאדט נישט, גאט הערט די שטומע גיכער ווי די רעדעוודיגע. זאג מיר נאך ווארט ביי ווארט, איך א פסוק און דו א פסוק. דו האסט מער זכות ביים רבונו של עולם ווי איך? און ער שטעלט זיך אוועק מיטן אידן תהילים זאגן. אַ צווייטער קומט צו אים, אַ ייִד אַ מילכיקער, וואָס וואוינט אין דאָרף צווישן גויים, האָט ער זיך צעקריגט מיטן פּויער איבער אַ קווערטל בראָנפֿן, האָט די פּויערטע אַ כּישוף אָנגעטאָן זײַנע קי און זיי גיבן קיין מילך נישט. וואָס ווילסטו פֿון מיר, מײַן ליב קינד? פֿרעגט אים דער רבי. אַז דער הייליקער רבי זאָל פֿאַרשעלטן די כּישוף-מאַכערין, די גויע. קיין שעלטער בין איך נישט, זאגט יחיאל, ווי עס שטייט אין פסוק יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, מיינט מען נישט די זינדיגע, נאר די זינד, נאר דאס רשעות זאל אונטערגיין. פאר אהיים און בעט דיך איבער מיט דעם גוי איבער א קווערטל בראנפן, לוינט זיך נישט צו קריגן זיך. אין קיין כישוף גלויב איך נישט. אז די קו וועט זיך אפקעלבן, וועט זי דיר מער מילך געבן. מען איז אבער אויך געקומען מיט ערנסטערע און שווערערע עניינים. איינער ביי וועמען מען האט די ווינטמיל אויסגעדינגען און די פרנסה ביי אים צוגענומען. א איד וועמען עס שטייט נעבעך פאָר תפיסה. מען האט אים געכאפט ביים פארקויפן טרייפענעם בראנפן, האט ער מורא אז ער זאל חלילה נישט אריינפאלן אין גוי'אישע הענט. איך האב נישט ליב אז א איד האנדלט מיט טרייפענע זאכן, זאגט יחיאל און פארשטעלט זיך מיט די הענט די אויגן כדי ער זאל נישט קוקן א רשע אין פנים אריין, עס שטייט געשריבן ועם קדושים תהיו לי. רבי, איך בין אומשילדיג וויינט דער איד, מען האט אויף מיר געמאכט א בלבול. יחיאל נעמט אוועק די הענט פון די אויגן, קוקט דעם איד אין פנים אריין, א ליכט שיינט אין זיינע אויגן, אין יחיאל'ס הארץ ווערט עפעס קלאר, ער דערקענט אז דער צלם אלוהים איז ביי אים ריין. זיי מיר מוחל מיין ליב קינד וואס כ'האב דיך חושד געווען, קום לאמיר צוזאמען תהלים זאגן. און ער שטעלט זיך מיטן אידן זאגן א קאפיטל תהלים און שיקט אים אהיים מיטן גוטן ווארט. אזוי ווי דו האסט נישט געוויסט אז עס איז אין דיין שטוב אריינגעקומען, אזוי וועסטו נישט וויסן ווי עס וועט פון דיין שטוב פארשווינדן. און שרעק דיך נישט. אבער נישט שטענדיג איז יחיאל אזוי ברייטהארציג און פארשפרייט מיט דער ברייטער האנט גאט'ס שפע, דאס רחמנות, ווארום בשעת יחיאל זיצט דא ביים טיש, איינגעהילט אין זיין טלית צו טאן גאט'ס עבודה, אויפצונעמען ישראל, האט גאט אים געגעבן א גרויסן כח.

שטײט פֿאַר אים אַ רײַכער אָקסן-סוחר. ער פֿאָרט שױן צו יחיאלן אַ צײַט מיט יאָרן. שיקט דעם רעבן בײַ יעדן ברית װאָס ער מאַכט אַ גרױסן העכט, אַ זײַטל פֿלײש, פֿאַר יעדן געשעפֿט װאָס ער מאַכט קומט ער צו לױפֿן קײן יאַנעװ צו פֿרעגן דעם רעבן. מיט זײַן אײַנגעװאױנטער זיכערקײט שטײט ער פֿאַר יחיאלן, עס איז דאָך זײַן רעבע, ער האָט שױן גאָט אין קעשענע. טראכט זיך יחיאל ווען ער קוקט אויף זיין פנים ווי צופרידן ער איז. וואס ווילסטו שלמה? איך זעה דאך אין דיין קוויטל אז עס פעלט דיר ברוך השם גארנישט. הייליגער רבי, איך וויל אז דער רבונו של עולם זאל מיר העלפן אז איך זאל ווערן א נגיד. א נגיד? רופט יחיאל אויס מיט דערשטוינט, אידן באדארפן נישט קיין נגידים? נגידות שאדט צו אידישקייט, ווי עס שטייט אין פסוק טוב לי כי עניתי למען אלמד חוקיך, גוט וואס דו האסט מיך געפייניגט כדי איך זאל לערנען דיינע געזעצן. הייליגער רבי, ווערט דער איד בלייך פון רבי'נס ווערטער, איך האב טעכטער אויסצוגעבן, איך וויל פאר זיי נעמען איידעמס, גרויסע למדנים, קעסט זיי געבן כל ימיו. יעקב אבינו האט נאר געבעטן, ענטפערט אים יחיאל, אויף לחם לאכול ובגד ללבוש, איידעמס גרויסע למדנים שטייט נישט אין דער תורה, גיי דיר געזונטערהייט שלמה. און דער איד צופרידן וואס ער האט אים איבערגעלאזט כאטש דאס געזונט. שוין הייליגער רבי, איך וויל שוין גארנישט, עס זאל נאר בלייבן ביים אלטן, שטאמלט דער שטארקער אקסן סוחר א בלייכער פאר שרעק און טרעט אפ הינטערוויילעכץ פון יחיאל'ן. אַ קראַנקער ייִד, געל װי װאַקס, מיט אַ לאַנגער, אױסגעצױגענער בלײכער נאָז, אױף װעלכער דער מלאך-המװת האָט שױן זײַן סימן אָנגעצײכנט, שטײט פֿאַרן רבין מיט ציטערדיקע הענט און פּאות און אונטערגעשניטענע קני און קוקט אױף יחיאלן מיט דעם לעצטן שטראַל האָפֿענונג, װאָס זײַנע אױסגעבלײכטע, מיט געלע אָדערן אַדורכגעצױגענע אױגן-װײַסלען קאָנען אַרױסגעבן פֿון זיך.

ער האלט דאס קוויטל לאנג אין האנט, עס דאכט זיך אים אז א גאנצן פאק מיט צרות האלט ער אין דער האנט, אזוי שווער איז עס. הייליגער רבי, מיין הארץ זאגט מיר נישט קיין גוטס, איך בין אהערגעפארן צו אייך, האט מיר א פויערל נאכגעשריגן אויף דער פור זשידזשע דא יערוזאלימי איד קיין ירושלים. וואס האט ער געזאגט? יידל קיין ירושלים? אוי! עס איז דאך א גרויס ווארט רופט אויס יחיאל, ווער ווייסט ווער דאס פויערל איז געווען? זשידזשע דא יערוזאלימי? געמיינט האט ער דאס ירושלים של מעלה, דאס העכערע ירושלים, און אויב אזוי וואס האסטו ווידער מורא? שטייט דאך פאר דיר דאס גן עדן אנגעגרייט. אוי רבי, דאָס מײנט איר? און אַ מאָדנע באַלױכטונג האָט זיך באַװיזן אין דעם ייִדנס בלײך-געלע װײַסלען. ער האָט זיך פֿאַרטראַכט אַ װײַלע, זײַנע אױגן האָבן פֿאַרלױרן די גלעזערנע שטומקײט, זײ זענען לעבעדיק געװאָרן און זײ האָבן עפּעס װאָס געזען, װאָרום די לעצטע רעשט בלוט פֿון זײַן אױסגעדאַרטן קערפּער איז זיך אין זײַנע געלע סקעלעטן-באַקן געקומען אָנצולױפֿן. ער האָט זײַנע געלע סקעלעטן-פֿינגער אױסגעצױגן אין דער לופֿט, װי ער װאָלט אָטעם געװאָלט אױסשנאַפּן, און געשטאַמלט מיט זײַנע בלײכע ליפּן, רבי, איך האָב שױן פֿאַר גאָרנישט קײן מורא, און פֿאַר די קלײנע קינדער אױך נישט, װאָרעם ער איז דאָך אַ פֿאָטער צו יתומים. יחיאל שטעלט זיך אױף פֿון שטול און נעמט דעם ייִדנס האַנט אין זײַנער, נײן, נישט דאָס האָב איך געמײנט, בײַ גאָט איז נאָך אַלץ מעגלעך. רבי, מיר איז שוין אלס איינס, אבי איר האט מיר נאר געזאגט דאס גוטע ווארט, זשידזשע דא יערוזאלימי. נישט זעלטן קומען אויך צו יחיאל'ן מענטשן וואס האבן מורא פארן יום הדין, זייער געוויסן איז מיט געהיימע זינד באלאדן, זיי בעטן דעם רעבן ער זאל זיי ארויסגעבן א תשובה, די דאזיגע מענטשן האבן אנגסט אים אין פנים צו קוקן, ווארום דער בליק פון זיינע אויגן

און טראָגן צום שער הרחמים. קיין מאָל פֿאַרפֿאָרט אויך פֿאַר זײַן טיר אַ פּויעריש וועגעלע, אויף וועלכעס ליגט אויסגעבעט אין שטרוי אַ בלייכע קראַנקע גויע. שטייט דער פּויער פֿאַרן רעבן מיטן היטל אין דער האַנט, די ייִדן טוען אָן דעם פּויערל צוריק דאָס היטל אויפֿן קאָפּ, דער אַלטער עזריאל שרײַבט פֿאַר אים אַ קוויטל. איצט שטייט דאָס פּויערל מיטן קוויטל אין דער האַנט פֿאַר יחיאלן. דאָס פּויערל ציטערט און באַווייזט מיט דער האַנט דורכן פֿענצטער, וווּ אין דרויסן ליגט דאָס קראַנקע ווייב אויפֿן שטרוי-פֿירל. יחיאל דערמאָנט זיך אָן אָרעמען טאַדעוש. ער הייבט זיך אויף פֿון שטול, גייט צו צום פֿענצטער, קוקט אַרויס און זעט דאָס פּויערישע פֿירל. ער פֿאַרמאַכט די אויגן, נעמט פֿון פּויערלס האַנט דאָס קוויטל און לייגט עס אַריין צווישן די ייִדישע. אָפּגעפֿאַרטיקט זיך מיט די מאַנספּערשוינען, האָט ער געהייסן עפֿענען די טיר און איז אַרויסגעגאַנגען צו די ווײַבער, וואָס האָבן געוואַרט מיט זייערע קוויטלעך אין די הענט אין וואַרטע-שטיבל. קיין ווײַבער האָט ער נישט צוגענומען באַזונדער, נאָר אַלע מיט אַ מאָל. מען האָט זיי געהייסן אַראָפּרוקן די פֿאַטשײלעס איבער זייערע קעפּ. יחיאל האָט פֿאַרדעקט זײַן קאָפּ מיט דעם גרויסן טלית, אַוועקגעשטעלט זיך בײַ דער טיר לעבן דער מזוזה, אויפֿגעהויבן די הענט און געבענטשט די ווײַבער מיט א ציטערדיגע שטימע האט ער אנגעהויבן אויסצורעכענען די נויטן פון א אידישן ווייב, ער האט גערעדט צו זיי די פשוט'סטע און נוצליכסטע ווערטער. ליבע אידישע טעכטער, צירונג פון ישראל, געבענטשט פון ליבן טאטן אז איר זאלט האבן שטענדיג א ליכטיגן חן אין אייערע מענער'ס אויגן און אייערע מענער זאלן געפינען שיינקייט אין אייערע אויגן, איר זאלט

און אַז עס װעט קומען אײַער צײַט, איר זאָלט ברענגען לעבנס אױף דער װעלט, זאָלט איר זײ ברענגען בשלימות אָן מומים און לײַכטקײט, איר זאָלט קײן צער גידול בנים נישט האָבן, איר זאָלט די זכיה האָבן צו דערציִען אײַערע קינדער לתורה לחופּה למעשים טובֿים, ליבע ייִדישע טעכטער. עזריאל איז אַרומגעגאַנגען און האָט צוגענומען פֿון די װײַבער די קװיטלעך, זײ אַרײַנגעטראָגן און צוזאַמענגעלײגט מיט די אַנדערע. יחיאל'ס קערפער איז שוין געווען אדורכגעווייקט אין שווייס און אנגסטן, ווי ער וואלט א שווערע פיזישע ארבעט געוועזן געטאן. דאס העמד האט זיך אים געקלעפט אויפן לייב, און דער שווייס איז אים גערינען פון שטערן איבערן פנים אין בארד אריין. ערשט איצט האט ער זיך גענומען צו זיין עבודה, ער האט פארשלאסן די טיר הונטער זיך, און ווען ער איז געבליבן אליין איז ער צוגעגאנגען צום בעלעמער וואס איז געשטאנען אין זיין שטוב און האט ארויסגענומען פון ארון קודש א זאק, א געווענליכן זאק וואס אידן טראגן איבער די דערפער ארום, גענומען די קוויטלעך וואס זענען געלעגן אויפן טיש, סיי די אידישע סיי די גוי'אישע, און אריינגעלייגט זיי אין זאק. דער זאק האט מיטאמאל משא באקומען.

שניי-ווינטן האָבן געבלאָזן, זאַווירוכעס האָבן זײַן לײַב דורכגענומען, ווי אַ מאָל אין די שניי-פֿעלדער האָבן זיך טײַכן אויפֿגעעפֿנט פֿאַר זײַנע פֿיס, מלאכי-חבלה זענען אויפֿגעוואָקסן, מלאכים מיט פֿײַערדיקע שווערדן האָבן זיך געשטעלט קעגן אים אויף זײַן וועג, מניעות ווענט זענען אויסגעוואָקסן פֿאַר זײַנע אויגן, שטורעם-ווינטן האָבן אים געכאַפּט צווישן זייערע אײַנגעדרייטע פֿינגער און אים נישט מער אָפּגעלאָזט. אבער יחיאל האט זיך געראנגלט מיט די מלאכי חבלה ווי אמאל יעקב מיטן מלאך, ער האט דורכגעשפרייזט פייערדיגע ימים, צובראכן ווענט, אויסגעמיטן בערג און טאלן, אויפגעפראלט פארשלאסענע טירן און גרעניצן איבערגעשטיגן, קיין שום ווינטן, קיין שום שטורעמס האבן אים נישט געקאנט צוריקהאלטן. אראפ פון מיין וועג, איך טראג אידישע צרות אויף מיינע פלייצעס, אראפ פון מיין וועג, תפילות געשרייען און טרערן טראג איך אין מיין זאק. זיין קערפער האט זיך געבויגן פון דער שווערער משא, זיינע פיס האבן זיך געשניטן, געבאדן אין אנגסטן און שווייס, טרעט ער די גרעניצן דורך, און אט דערזעט ער שוין די פייערדיגע טויערן פון בלויקייט ארויסלייכטן, דער לעצטער שריט, א האנט וועט זיך צו אים אויסשטרעקן, ער וועט דערזען א געזיכט, חסד. אין שווארצן געהילט שטייט זי הינטער דעם טויער פון שער הרחמים,

פלוצלינג קלאפט מען אין זיין טיר אן, מען וועקט אים פון זיין חלום אויף, ניין, ער האט קיין כוחות נישט מער, זיין הארץ איז שוין פול, איבערגעפילט, ער קען מער קיין נייע צרות אין זיין הארץ נישט ארייננעמען, איך האב נאך די אלטע נישט אנגעווארן, גענוג, איך קען נישט מער, מיין זאק איז פול. ער טראכט זיך, אבער די קלעפ אין די טיר הערן נישט אויף. איצט ווייס ער אז עס איז עפעס געשען. מען רופט אים צוריק. זאל מען זיין זאק נישט וועלן אננעמען היינט? דורכדעם שיקט מען אים צוריק פון דעם לעצטן שריט. מיט געבייזער און אנגסט גיט ער א פראל אויף די טיר. א ברייטבייניגער איד מיט נחת באשטראלט פנים שטייט פאר אים מיט א גרויסן לעקעך אויפן טאץ.

דאס קינד וואס איר האט אויסגעבעטן פאר אונז ביי גאט, זי הייסט דאך נאך אייער ווייב עליה השלום רעיזל. אה, רעיזל, רעיזל, נאך מיין ווייב עליה השלום, יא יא, וועקט זיך יחיאל פון זיינע וועלטן ארויס, סיי ווי סיי איז עס א גוטער סימן, זאגט יחיאל אן אויפגעריכטער, כלה איז בבחינת חסד, גיב עזריאל אביסעלע ברוינפן. ער האט זיך אוועקגעזעצט דעם אָטעם אָפּכאַפּן, זײַנע אױגן האָבן זיך אױסגעלײַטערט, ער האָט עפּעס װאָס געזען, ער האָט זיך דערמאָנט אָן זײַן װײַב עליה-השלום, און ער איז געװען זיכער, מען האָט אים געגעבן אַ צײכן פֿון הימל, אַז זײַנע תּפֿילות זענען אָנגענומען געװאָרן. ער האָט געטרונקען לחײם צו זעליקן, ער האָט טועם געװען אַ שטיקל לעיקעך, און דאָס איבעריקע האָט ער אַרױסגעשיקט צו די אָרעמע לײַט אין דרױסן. בונטשע שווייג פון יצחק לייבוש פרץ געליינט פון אבי איגלפעלד דא אויף דער וועלט האט בונטשע שווייג'ס טויט גאר קיין איינדרוק נישט געמאכט. פרעגט עמיצן בחרם ווער בונטשע איז געווען, ווי אזוי ער האט געלעבט, אויף וואס ער איז געשטארבן. צי האָט אין אים דאָס האַרץ געפּלאַצט, צי די כוחות זענען אים אויסגעגאַנגען, צי דער מאַרק-ביין האָט זיך איבערגעבראָכן אונטער אַ שווערער לאַסט, ווער ווייסט, אפשר איז ער גאָר פאַר הונגער געשטאָרבן? אַ פערד אין טראַמוויי זאָל פאַלן, וואָלט מען זיך מער אינטערעסירט, עס וואָלטן צייטונגען געשריבן, הונדערטער מענטשן וואָלטן פון אַלע גאַסן געלאָפן און די נבלה באַקוקט, באַטראַכט אַפילו דאָס אָרט, וואו די מפלה איז געווען. נאר דאס פערד אין טראמוויי וואלט אויך די זכיה נישט געהאט עס זאל זיין אזויפיל פערד ווי מענטשן, טויזנט מיליאן. בונטשע האט שטיל געלעבט און איז שטיל געשטארבן. ווי א שאטן איז ער דורך דורך אונזער וועלט. אויף בונטשע'ס ברית האט מען קיין וויין נישט געטרינקען, עס האבן קיין כוסות געקלינגען, צו בר מצוה האט ער קיין קלינגענדיגע דרשה נישט געזאגט, געלעבט האט ער ווי א גרוי קליין קערנדל זאמד ביים ברעג פון ים צווישן מיליאנען זיינס גלייכן, און אז דער ווינט האט אים אויפגעהויבן און אויף דער אנדערער זייט ים אריבער געיאגט האט עס קיינער נישט באמערקט. ביים לעבן האט די נאסע בלאטע קיין צייכן פון זיין פוס נישט באהאלטן.

וואלט בונטשע א מצבה געהאט, וואלט אפשר איבער הונדערט יאר אן אלטערטום פארשער זי געפונען, און דער נאמען בונטשע שווייג וואלט נאכאמאל איבערגעקלינגען אין אונזער לופט. א שאטן. זיין פאטאגראפיע איז נישט געבליבן ביי קיינעם אין מח, ביי קיינעם אין הארץ. עס איז פון אים קיין זכר געבליבן, קיין קינד, קיין רינד, עלנד געלעבט, עלנד געשטאָרבן. ווען נישט דער מענטשלעכער גערודער, וואָלט אפשר עימיץ אַ מאָל דערהערט, ווי בונטשעס מאַרק-ביין האָט אונטער דער לאַסט געקנאַקט. וואָלט די וועלט מער צייט געהאַט, וואָלט עימיץ אפשר אַ מאָל באַמערקט, אַז בונטשע, אויך אַ מענטש, האָט לעבעדיקערהייט צוויי אויסגעלאָשענע אויגן און שרעקלעך איינגעפאַלענע באַקן, אז אפילו ווען ער האט גאר שוין קיין לאסט נישט אויף די פלייצעס, איז אים אויך דער קאפ צו דער ערד געבויגן גלייך ער וואלט לעבעדיגערהייט זיין קבר געזוכט. וואלטן אזוי ווייניג מענטשן ווי פערד אין טראמוויי געווען, וואלט אפשר אמאל עימיצער געפרעגט, וואו איז בונטשע אהינגעקומען? ווען מען האט בונטשען אין שפיטאל אריין געפירט איז זיין ווינקל אין סוטערינע נישט ליידיג געבליבן, עס האבן דערויף צען זיינס גלייכן געווארט און צווישן זיך דעם ווינקל אין פלוס ליציטירט, ווען מען האט אים פון שפיטאל בעט אין טויטן שטיבל אריין געטראגן האבן אויפן בעט צוואנציג ארעמע קראנקע געווארט, ווען ער איז ארויס פון טויטן שטיבל האט מען צוואנציג הרוגים פון אונטער אן איינגעפאלן הויז געבראכט. ווער ווייסט ווי לאנג ער וועט רואיג וואוינען אין קבר, ווער ווייסט וויפיל עס ווארטן שוין אויף דעם שטיקל פלאץ. שטיל געבוירן, שטיל געלעבט, שטיל געשטארבן, און נאך שטילער באגראבן. נאר נישט אזוי איז געווען אויף יענער וועלט. דאָרטן האָט בונטשעס טויט אַ גרויסן איינדרוק געמאַכט. דער גרויסער שופר פון משיח'ס צייטן האָט געקלינגען אין אַלע זיבן הימלען. בונטשע שווייג איז נפטר געוואָרן. די גרעסטע מלאכים מיט די ברייטסטע פליגל זענען געפלויגן און איינער האָט דעם אַנדערן איבערגעגעבן. בונטשע שווייג איז נתבקש געוואָרן בישיבה של מעלה. אין גן עדן.

דאָס קלאַפּן פֿון די פּאַנטאָפֿעלעך און דאָס פֿריילעכע לאַכן פֿון די יונגע פֿרישע רויזיקע מײַלעכלעך האָט פֿאַרפֿילט אַלע הימלען און איז צוגעקומען ביז צום כּיסא-הכּבֿוד. און גאָט אַליין האָט אויך שוין געוווּסט, אַז בונטשע שווײַג קומט. אַבֿרהם אָבֿינו האט זיך אין טויער פון הימל געשטעלט, די רעכטע האנט אויסגעשטרעקט צום ברייטן שלום עליכם, און א זיסער שמייכל שיינט אזוי העל אויף זיין אלטן פנים. וואס רעדלט אזוי אין הימל? דאס האבן צוויי מלאכים אין גן עדן אריין פאר בונטשעס וועגן א גינגאלדענע פאטערשטול אויף רעדלעך געפירט. וואס האט אזוי העל געבליצט, דאס האט מען דורכגעפירט א גאלדענע קרוין מיט די טייערסטע שטיינער געזעצט אלץ פאר באנטשען. נאך פארן פסק פון בית דין של מעלה פרעגן די צדיקים פארוואונדערט, און נישט גאר אן קנאה.

אַז די מלאכימלעך האָבן באָנטשען געכאַפּט אין דער לופֿט און אָפּגעשפּילט אים אַ זמר, אַז אברהם אָבֿינו האָט אים ווי אַן אַלטן קאַמעראַד די האַנט געשאָקלט, אַז ער האָט געהערט, אַז זײַן שטול איז גרייט אין גן-עדן, אַז אויף זײַן קאָפּ וואַרט אַ קרוין, אַז אין בית-דין של מעלה וועט מען איבער אים קיין וואָרט נישט רעדן, האָט באָנטשע גלײַך ווי אויף יענער וועלט געשוויגן פֿאַר שרעק. עס איז אים דאָס האַרץ אַנטגאַנגען. ער איז זיכער אז דאס מוז זיין א חלום אדער א פראסטער טעות. ער איז צו ביידע געוואוינט. נישט איינמאל האט אים אויף יענער וועלט געחלומט אז ער קלויבט געלט אויף דער פאדלאגע, גאנצע אוצרות ליגן, און אויפגעכאפט האט ער זיך גאר נאך א גרעסערער קבצן ווי נעכטן. נישט איינמאל האט אים עמיץ פאר א טעות צוגעשמייכלט, א גוט ווארט געזאגט, און איבערגעדרייט זיך און אויסגעשפיגן. מיין מזל, טראכט ער, איז שוין אזוי. און ער האט מורא די אויגן אויפצוהייבן. דער חלום זאל נישט פארשווינדן. ער זאל זיך נישט אויפכאפן ערגעץ אין א הייל צווישן שלאנגען און עקדישן. ער האט מורא פון מויל א קלאנג ארויסצולאזן, מיט א גליד א ריר צו טאן. מען זאל אים נישט דערקענען און אוועקשליידערן אויף כף הקלע. ער ציטערט, ער הערט נישט די מלאכים'ס קאמפלימענטן, זעהט נישט זייער טאנצן ארום אים, ער ענטפערט נישט אברהם אבינו אויפן הערצליכן שלום עליכם, און געפירט צום בית דין של מעלה זאגט ער אים שוין קיין גוט מארגן נישט. אויסער זיך איז ער פאר שרעק. און זיין שרעק איז נאך גרעסער געווארן אז ער האט נישט ווילנדיג דערזעהן די פאדלאגע פון בית דין של מעלה, סאמע אלעבאסטער מיט בריליאנטן, אויף אזא פאדלאגע שטייען מיינע פיס? ער ווערט אינגאנצן פארשטארט, ווער ווייסט וועלכן גביר, וועלכן רב, וועלכן צדיק מען מיינט. ער וועט קומען, וועט זיין מיין פינסטערער סוף. פאר שרעק האט ער אפילו נישט געהערט ווי דער פרעזידענט האט בפירוש אויסגערופן די דיעלע פון באנטשע שווייג, און דערלאנגענדיג דעם מליץ יושר די אקטן, געזאגט, לעז, נאר בקיצור. מיט באנטשען דרייט זיך דער גאנצער סאלון, עס רוישט אים אין די אויערן, אינעם גערויש הערט ער דאך אלעמאל שארפער און שארפער דעם מלאך'ס מליץ זיס קול ווי א פידל. זיין נאמען, הערט ער, האט אים געפאסט ווי צו א שלאנק לייב, א קלייד פון אן ארטיסט, א שניידער'ס האנט. וואס רעדט ער? פרעגט זיך באנטשע, און ער הערט ווי אן אומגעדולד קול האקט אים איבער און זאגט, נאר אן משלים! ער האט זיך קיינמאל, הויבט ווייטער אן דער מליץ יושר, אויף קיינעם נישט געקלאגט. נישט אויף גאָט, נישט אויף לייט. זיין אויג האָט קיינמאָל נישט אויפגעפלאַמט קיין פונק פון האַס, ער האָט עס קיינמאָל נישט אויפגעהויבן מיט אַ פּרעטענזיע צום הימל. באָנטשע פאַרשטייט ווייטער נישט אַ וואָרט, און דאָס האַרטע קול שלאָגט ווייטער איבער, אָן רעטאָריק! איוב האָט נישט אויסגעהאַלטן, ער איז אומגליקליכער געווען, פאקטן! טרוקענע פאקטן! רופט נאך אומגעדולדיגער דער פרעזעס. צו אכט טעג האט מען אים מל געווען נאר אן רעאליזם. א מוהל א פושער האט דאס בלוט נישט פארהאלטן ווייטער. ער האט אלץ געשוויגן פירט ווייטער דער מליץ יושר אפילו ווען די מוטער איז אים געשטארבן און ער האט צו דרייצן יאר א שטיף מאמע באקומען. א שטיף מאמע א שלאנג א מרשעת.

זי האָט פֿאַר אים פֿאַר דאָס קײן נעגל נישט געקאַרגט, און זײַן ברױן און בלאָ לײַב פֿלעגט אַרױסקוקן דורך אַלע לעכער פֿון זײַנע פֿאַרשימלטע צעריסענע קלײדער. װינטער אין די גרעסטע פֿרעסט האָט ער איר באָרװעס אױפֿן הױף האָלץ געהאַקט, און די הענט זענען צו יונג און צו שװאַך געװען, די קלעצלעך צו דיק, די האַק צו שטומפּיק. נישט אײן מאָל האָט ער זיך די האַנט פֿון די געלענקען אױסגעריסן, נישט אײן מאָל האָט ער זיך די פֿיס אָפּגעפֿרױרן, נאָר געשװיגן. נאָר געשװיגן האָט ער אַפֿילו זיך פֿאַרן פֿאָטער, פֿאַרן שיכּור, לאַכט דער קטיגור, און באָנטשען װערט קאַלט אין אַלע אבֿרים, נישט געקלאָגט, ענדיקט דער מליץ-יושר דעם זאַץ, און שטענדיג עלנד פירט ער ווייטער, קיין חבר, קיין תלמוד תורה, קיין חדר, קיין גאנץ בגד, קיין פרייע מינוט. פאקטן! רופט ווייטער דער פרעזעס. ער האט געשוויגן אפילו שפעטער ווען דער פאטער האט אים שיכור'ערהייט אמאל אנגעכאפט ביי די האר און אינמיטן א שניידנדיגער ווינטער נאכט ארויסגעווארפן פון שטוב. ער האט זיך שנעל אויפגעהויבן פון שניי און איז אנטלאפן וואו די אויגן האבן אים געטראגן. אויפֿן גאַנצן וועג האָט ער געשוויגן. בײַם גרעסטן הונגער האָט ער נאָר מיט די אויגן געבעטלט. ערשט אין אַ שווינדלדיקער נאַסער פֿרילינג-נאַכט איז ער אין אַ גרויסער שטאָט אַרײַנגעקומען. ער איז אַרײַן ווי אַ טראָפּן אין אַ ים, און דאָך האָט ער די אייגענע נאַכט אין אַרעסט פֿאַרבראַכט. ער האָט געשוויגן, נישט געפֿרעגט פֿאַר וואָס, פֿאַר ווען. ער איז אַרויס און די שווערסטע אַרבעט געזוכט, נאָר ער האָט געשוויגן. שווערער פאר דער ארבעט איז געווען זי צו געפונען. ער האט געשוויגן, באדנדיג זיך אין קאלטן שווייס, צוזאמענגעדרייט אונטער דער שווערסטער לאסט, ביים גרעסטן קראמפ אין ליידיגן מאגן האט ער געשוויגן. באשפריצט פון פרעמדער בלאטע, באשפיגן פון פרעמדע מיילער, געיאגט פון טראטוארן מיט דער שווערסטער לאסט, אראפ אין גאסן צווישן דראשקעס, קארעטן און טראמווייס, קוקנדיג יעדע מינוט דעם טויט אין די אויגן אריין, האט ער געשוויגן. ער האט קיינמאל נישט איבערגערעכנט וויפיל פוד לאסט עס קומט אויס אויף א גראשן, וויפיל מאל ער איז געפאלן ביי יעדן גאנג פאר א דרייער, וויפיל מאל ער האט שיעור נישט די נשמה אויסגעשפיגן מאנענדיג זיין פארדינסט. ער האט נישט גערעכנט נישט זיין נישט יענעמ'ס מזל, נאר געשוויגן. זיין אייגן פארדינסט האט ער אויך נישט הויך געמאנט, ווי א בעטלער האט ער זיך ביי די טיר געשטעלט און אין די אויגן האט זיך א הינטישע בקשה געמאלט, קום שפעטער! און ער איז פארשוואונדן שטיל ווי א שאטן, כדי שפעטער נאך שטילער אויסצובעטלען זיין פארדינסט. ער האט אפילו געשוויגן ווען מען פלעגט אים אפרייסן פון זיין פארדינסט אדער אריינווארפן א פאלשע מטבע, ער האט אלץ געשוויגן.

שפּריצט דער שױם, פֿון אונטער די פּאָדקװעס יאָגן זיך פֿונקען, די אױגן בלישטשען, װי ברענענדיקע שטורקאַצן אין אַ פֿינצטערער נאַכט, און אין קאָטש זיצט נישט טױט, נישט לעבעדיק אַ מענטש. און באָנטשע האָט די פֿערד פֿאַרהאַלטן. און דער געראַטעװעטער איז געװען אַ ייִד אַ בעל-צדקה, האָט ער באָנטשען די טובֿה נישט פֿאַרגעסן.